אה! גוטן ערב שבת! וואט א ביוטיפול דעי! א פרייליכן פורים רבותי! שטייט דאך קלאר אין משנה קלאר אין משנה אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים און די רמא פסק'נט אז מ'זאל אננעמען ס'איז א גאנץ מחלוקה צו מ'זאל יא טוהן משתה ושמחה צו מ'זאל נישט טוהן משתה ושמחה און די רמא פסק'נט אז מ'זאל יא אננעמען ווי די מחמירים און מרבה זיין במשתה ושמחה סאו פארשטייט זיך די עקשאנס זענען אפשר נישט אינגאנצן פורים, אבער די ווייבס, די נשמה, די הארץ דערפון, פון פורים קטן איז געהעריג פורים, און מ'קען אלעס אויסבעטן אזויווי מ'קען אויסבעטן פורים, און עס קומט אראפ די זעלבע אורות וואס עס קומט אראפ פורים. סאו ווי האלט מען יעצט? אונז גייען מסיים זיין פרשת תצוה, בשם השם נעשה ונצליח, סאו אונז האבן געענדיגט די שבעת ימי המילואים, די זאכן וואס משה רבינו האט געדארפט טון מיט די כהנים, כדי זיי צו ממלא זיין את ידיהם אז זיי זאלן ווערן פול פלעדזשד כהנים, און משה רבינו האט גע'עקט אלץ דער כהן גדול דוירינג די זיבן טעג ווייל די כהנים זענען דאך נאכנישט געווען רעדי, מילא כ'גיי דאך שפעטער אין פרשת פנחס גיי איך דיך מצווה זיין וועגן די קרבני תמיד וואס מען זאל מקריב זיין איין קרבן תמיד צופרי און איין קרבן תמיד נאכמיטאג, איז יעצט זאל איך מיינען אז ווייל משה רבינו. איז דער כהן גדול העט ער עס נישט דארפן מקריב זיין, נאר מען העט דארפן ווארטן ביז נאך די שבעת ימי המילואים דעמאלטס זאל מען אנהייבן, פארדעם קומט די תורה עקסטער זאגן אז וזה אשר תעשה על המזבח דאס זאלסטו טון אויפן מזבח יעדן איינציגסטן טאג, און זאלסט ברענגען די צוויי קרבני תמיד, וואס זאלסטו טון? זאלסט ברענגען כבשים בני שנה, זאלסט ברענגען צוויי שעפסן וואס זענען איין יאר אלט, דאס הייסט אונטער א יאר, און זאלסט ברענגען שניים ליום צוויי פער טאג תמיד שטענדיג, דאס הייסט אן א דעי טו דעי בעיסיס זאלסטו מקריב זיין צוויי שטיק, גייט יעצט די תורה מפרט זיין איטש אינדיווידזשועל וואן, קודם גייט די תורה זאגן את הכבש האחד דאס ערשטע, תעשה בבוקר זאלסטו מאכן צופרי און ואת הכבש השני די צווייטע שעפסל זאלסטו מקריב זיין בין הערבים בין הערבים מיינט פון נאך חצות די זמן איז פון נאך חצות ביז ביז ביז די שקיעה און די חכמים האבן מתקן געווען א צייט אז מען זאל שעכטן אכט א האלב שעה אריין אינעם טאג און מען זאל עס עקטשעלי מקריב זיין ניין א האלב שעה אריין אינעם טאג אבער בעצם מן התורה איז עס מותר צו מקריב זיין פון חצות און ווייטער און ועשרון סולת בלול בשמן זאלסט ברענגען ועשרון סולת זאלסט ברענגען א עשירית האיפה פון מעל צוזאמען מיט דעם קרבן זאלסט מאך ברענגען א קרבן מנחה צוזאמען מיט דעם קרבן תמיד, זאלסט עס אויך בלול בשמן אויסגעמישט מיט אויל, און זאלסט עס ברענגען פון אויל וואס איז כתית, לאו דווקא כתית, מען קען דאך נוצן צומאלענע אויל אויך, די תורה וויל מיר דא זאגן אז זאלסט זיך נישט טועה זיין און מיינען אז נאר צומאלענע מעג מען, ניין מען מעג נעמען כתית אויך, די ריינע אויך, און זאלסט ברענגען אויך רבע הין, זאלסט ברענגען פון די כתית פון די שמן זאלסטו נוצן רבע הין א פערטל לג. און אויכעט אויסער דעם זאלסטו ונסך רביעית ההין יין זאלסט אויכעט גיסן אויפן מזבח א פערטל הין פון וויין, לכבש האחד פאר דעם פארן ערשטן שעפסל, ווי האט מען געגאסן וויין אויפן מזבח, אויפן מזבח איז געווען צוויי זילבערנע כלים, אין די כלי איז געווען א לאך און מען האט אריינגעגאסן די וויין, איינס איז געווען געמאכט פאר וויין, איינס איז געווען געמאכט פאר די נסכים פון פון וואסער, מען האט אריינגעגאסן וויין אדער וואסער אין די כלים, עס האט אראפגערינען אין בית המקדש איז עס אראפגעפארן ביז ביז ביזן תהום אראפ. אבער אין משכן איז עס אראפגעפארן פשוט ביזן ערד, ווייל מען האט זיך נישט געשטעלט גראבן יעדעס מאל עקסטער, און יעדע מאל וואס מען האט געענדיגט א מסע און אויפגעשטעלט די משכן האט מען זיך נישט געשטעלט גראבן א לאך, נאר ס'איז אראפגערינען פשוט אויפן ערד אראפ, און ואת הכבש דאס איז געווען דאס ערשטע תמיד של שחר, וואס טוט זיך מיטן צווייטן, ואת הכבש השני תעשה בין הערבים דאס זאלסטו מאכן נאכמיטאג, כמנחת הבוקר אויפן זעלבן סיסטעם ווי דו האסט געברענגט די מנחה צוזאמען מיטן קרבן צופרי, וואס הייסט מיט די בלול בשמן, און עשרון סולת, און אזוי ווייטער, און אויכעט וכנסכה זאלסטו אויכעט גיסן די זעלבע מאס וויין, תעשה לה, לריח ניחוח אשה לה', אלע, סיי די קרבנות און סיי די קרבן מנחה דארף ווערן אינגאנצן פארברענט און ס'זאל זיין א נחת רוח פארן אייבערשטן א פארברענונגס לשם השם. און און און פארשטייט זיך אז אויך די מנחה ווייל אנלייק עני אנדערע מנחה וואס איז געגאנגען לכהנים איז די מנחה פונעם קרבן תמיד יא געגאנגען כליל לה' כליל למזבח סאו עולת תמיד דאס זאל זיין א עולת תמיד א שטענדיגע עולה וואס הייסט שטענדיג? יעדן טאג מיינט שטענדיג. לדורותיכם פאר אלע ענקערע דורות, און ווי זאלסטו עס מקריב זיין, זאלסטו עס מקריב זיין פתח אוהל מועד אין די אויפן דרויסנדיגע מזבח, אויפן מזבח החיצון אינעם חצר המשכן לפני ה', און דאס איז די פלאץ אשר אועד לך שמה לכם שמה, די אוהל מועד, וועלכע אוהל מועד וועסטו מיר פרעגן? די אוהל מועד אשר אועד לכם שמה, דארטן ווי איך טו מיך טרעפן מיט ענק לדבר אליך שם, כדי צו רעדן מיט משה רבינו דארטן וועגן די אידישע קינדער. סאו וואס הייסט אז די קול איז דאך אראפגעקומען מבין הכרובים און ס'איז ארויסגעקומען אין די אוהל מועד, סאו ווען איך מענטשן דא די אוהל מועד וויל איך דא זאגן וועלכע אוהל מועד, די אוהל מועד דארטן ווי די אייבערשטער קומט אראפ און ער רעדט צו משה רבינו, דארטן ווי ס'איז דא השראת השכינה, און ונועדתי שמה לבני ישראל איך וועל דארטן שטעלן מיין פלאץ, ווען איך וועל וועלן רעדן צו ענק וועל איך דאס שטעלן מיין פלאץ ווי איך וועל רעדן צו דיך וועגן כלל ישראל, און ונקדש בכבודי און איך וועל הייליגן דאס פלאץ מיט מיין כבוד, וואס הייסט מיט מיין כבוד? מיט מיין השראת השכינה, איינמאל די השראת השכינה פונעם הייליגן באשעפער קומט אראפ אין משכן ווערט די גאנצע משכן אטאמאטיש געהייליגט, און רש"י זאגט א אנדערע דרש אז ונקדש בכבודי מיט מיינע הייליגע מיט מיינע צדיקים ווען איך הרגע זיי ווען איך טוה זיי פורעניות ווערט מיין נאמען געהייליגט ווייל מענטשן זעען אז מה דאך דער הייליגער צדיק באקומט פורעניות איז כל שכן כל שכן איך וואס וויל מיך אויפווארפען קעגן דעם צדיק וועל איך דאך אוודאי באקומען א שטראף מילא טוט די עולם תשובה מילא וועגן דעם ווייל נדב ואביהוא זענען געשטארבן די ערשטע טאג וואס מען האט אויפגעבויט דעם משכן האט זיך די אייבישטער אזוי געהייליגט מיט די אייבישטער'ס נאמען האט באקומען א קידוש השם דורך דעם וואס ער האט געהארגעט די די זיינע הייליגע חברה. זיינע הייליגע צדיקים און וקדשתי את אוהל מועד, סאו נאכדעם וואס דו גייסט הייליגן די אוהל מועד וועסט דו דאס טון דאס אתערותא דלתתא, און דו וועסט טון די שבעת ימי המילואים, דו וועסט טון דאס גאנצע פראטאקאל וואס דו דארפסט טון יעדע פון די זיבן טעג, איז דעמאלס וועל איך קומען און וקדשתי את אוהל מועד און איך וועל הייליגן דעמאלס וועט אראפקומען די השראת השכינה אין משכן איך וועל הייליגן דעם אוהל מועד דורכן אראפברענגען מיין שכינה און ואת המזבח וועל איך אויכעט הייליגן די מזבח דורך אראפברענגען א ספעציעלע פייער וואס וועט אויפעסן די קרבנות און ואת אהרן ואת בניו אקדש לכהן לי איך וועל זיי עקסטער הייליגן אויסער דעם ווייל איך וועל מקבל זיין זייערע קרבנות, און ושכנתי און ס'וועט אויסקומען א מציאות אז איך וועל וואוינען בתוך בני ישראל, און והייתי להם לאלוקים, איך וועל זיין פאר זיי זייער באשעפער, אזוי ווי די ספורנו זאגט אז איך וועל זיין זייער באשעפער ספעסיפיקלי, אן קיין שום אמצעי, איך וועל נישט שיקן קיין שר אדער א מלאך וואס זאל הענדלען מיט זיי, קעיר נעמען פון זיי, נאר איך אליינס וועל קעיר נעמען פון זיי מיט א פולשטענדיגע השגחה פרטית, און דאס גייט אן היינט אויך ווען איינער מאכט זיין אייגענע גוף רעדי פאר השראת השכינה. איז ער אויכעט זוכה צו דעם אז והייתי להם לאלקים, אז די הייליגע באשעפער טוט זיך פירן מיט אים מיט א פולשטענדיגע השגחה פרטית, און וידעו, דורך דעם וואס זיי וועלן זען ווי די פייער פון הימל עסט אויף די קרבנות, וועלן זיי וויסן כי אני השם אלקיכם איך בין די באשעפער ענק איך בין די אייבערשטער ענקער באשעפער, אשר הוצאתי מארץ מצרים וואס האט ענק ארויסגעצויגן פון מצרים כדי לשכני בתוכם כדי צו האבן א אפערטונעטי ענק זאלן בויען א משכן פאר מיר איך זאל קענען נעבן ענק וואוינען, און אני השם אלקיכם איך בין די באשעפער ענקער באשעפער. סאו יעצט האמיר געענדיגט, יעצט גיימיר רעדן פון א כלי וואס מ'האט נישט אויסגערעדט אין תרומה, איז דא נאך איין כלי א מזבח הפנימי, די גאלדענע מזבח וואס מ'האט מקטיר געווען די קטורת אויף דעם, דו געסט א קוק אריין אין די טשארט, די מזבח האט מען נאכנישט גערעדט פון אין פרשת תרומה, איז דא אסאך מפרשים פשטים פארוואס מ'האט עס נישט געזאגט אין תרומה, מ'האט נישט אריינגענומען אין דעם, סאו זאגט די פסוק ועשית מזבח מקטר קטורת, זאלסט מאכן א מזבח וואס אויף דעם זאלסטו מקטיר זיין קטורת, זאלסט עס מאכן פון עצי שטים תעשה אותו, זאלסט עס מאכן אמה ארכו ואמה רחבו, די דיימענשאנס זאלן זיין איין אמה אויף איין אמה. רבוע יהיה עס זאל זיין פיר עקיג, און ואמתים קומתו עס זאל זיין צוויי אמות הויך, און ממנו קרנותיו, און פון די איין שטיק זאל עס זאל ארויס קומען פיר קרנות אויבן ביי די פיר קארנערס פון די טאפ, אזוי ווי דו זעסט אין די פיקטשער דארט, עס זאל זיין פון איין שטיק, נישט אז מען זאל עס אטעטשן שפעטער לעיטער אן, און וצפית אותו זהב טהור זאלסטו איר באדעקן מיט זהב טהור, ספעסיפיקלי זאג איך דיר אז מען זאל באדעקן את גגו ואת קירותיו און די ווענט די דאך מיט די ווענט סביב ארום און ארום ואת קרנותיו און אויך אירע קרנות פון אויבן, און ועשית לו זר זהב סביב זאלסטו מאכן א קרוין ארום און ארום וואס די קרוין טוט רעפרעזענטן די כתר כהונה, ווייל מען האט אויף דעם געטון די חשוב'סטע עבודה, די עבודה פון קטורת, וואס איז געווען די חשוב'סטע זאך, וועגן דעם האט מען ארויפגעלייגט דווקא אויף דעם מזבח האט מען ארויפגעלייגט די כתר כהונה, און די תורה זאגט דא עקסטער את גגו, כאטשיג עס שטייט שוין וצפית אותו זהב טהור, ווייל די תורה וויל דא זאגן אז די מזבח האט יא געהאט א דאך, און די מזבח הנחושת אויב דו געדענקסט האט נישט געהאט קיין דאך נאר מען האט עס אנגעפולט מיט ערד. און אויסער דעם ושתי טבעות טבעות זהב תעשה לו זאלסט מאכן צוויי רינגעלעך מתחת לזרו אונטער די קרוין על שתי צלעותיו אויף אירע צוויי קארנערס תעשה על שני צדיו אויף צוויי עקן ס'הייסט איין קארנער פון דא און שיפערהייט דארטן אויף די אנדערע קארנער ס'זאל זיין צוויי רינגעלעך און והיה לבתים לבדים די רינגעלעך זאלן זיין פאר הייזעלעך פאר די בדים וואס דו גייסט אריינטראגן אין זיי לשאת אותו בהמה כדי צו קענען טראגן די מזבח מיט די שטעקענעס און ועשית את הבדים עצי שטים זאלסט מאכן די בדים פון האלץ און וצפית אותם זהב זאלסט עס באדעקן מיט גאלד און ונתתה אותו לפני הפרוכת זאלסט שטעלן די מזבח לפני הפרוכת פאר די פרוכת אשר על ארון העדות וואס די פרוכת טוט אפטיילן צווישן די ארון העדות און די אוהל מועד לפני הכ און איי וועסט מיך פרעגן אפשר קען איך עס רוקן אויף די רעכטע זייט אפשר זאל איך עס רוקן אויף די לינקע זייט פאר דעם זאגט דאך עקסטער די תורה לפני הכפורת זאלסט עס לייגן דווקא קעגן איבער די כפורת וואס איז אן טאפ פון די ארון אויף דעם ליגט די קרובים זאלסט לייגן פונקט ווי יענץ איז סענטער אין די קודש הקדשים זאל די מזבח הפנימי אויך זיין סענטער אין די אוהל מועד אשר על העדות און ווי די אויף די כפורת אויף וואס אשר אועד לך שמה דארטן ווי איך טרעף מיך מיט דיר דארטן ווי איך טוה רעדן צו דיר ווייל די קול האט דאך אראפגעקומען פון די פון די כפורת פון צווישן די קרובים, ווייל ווען איך רעד דא פון די כפורת זאג איך דיר דארטן ווי איך טוה שטעלן א פלאץ ווי איך זאל רעדן מיט ענק, און אויסער דעם זאלסטו אויף די מזבח נאר טוהן געוויסע זאכן, די תורה זאגט זאלסט נאר אויף דעם מקטיר זיין קטורת, און אויך נאר ספעסיפיקלי איין טאג א יאר דעמאלטס מעגסטו שפריצן אויף דעם בלוט, אדערווייז טאר מען אויף די מזבח גארנישט מקריב זיין. סאו זאגט די פסוק והקטיר עליו אהרן קטורת סמים בבוקר בבוקר צופרי צוויי מאל האט מען מקטיר געווען קטורת יעדן טאג די ערשטע מאל איז געווען בבוקר בבוקר יעדע איינציגסטע צופרי ווען ערגעץ ארום די צייט וואס בהיטיבו את הנרות יקטירנה ערגעץ ארום די צייט וואס די כהן האט אויסגערייניגט די אויל די האלטער פון די אויל פון די מנורה פון די אש פון א נאכט בעפאר ובהעלות אהרן את הנרות ווען די שפעטער אין טאג ווען אהרן איז רעדי צו אנצינדן די מנורה בין הערבים נאכמיטאג, דעמאלטס יקטירנה ער זאל שוין האבן געווארן מקטיר געווען די קטורת תמיד לפני השם לדורותיכם, סאו האסטו דא צוויי מאל וואס איז מקטיר געווען קטורת, איינמאל צופרי ווען מען האט אויסגערייניגט די מנורה, און איינמאל ביינאכט פאר מען האט אנגעצינדן די מנורה פארן קומענדיגן נאכט, איז לא תעלו עליו קטורת זרה, מען זאל אויף דעם מזבח נישט ארויף ברענגען קיין קטורת זרה, דאס הייסט כאטשיג מען האט געמיט אלע ריקווייערמענטס, מען האט געברענגט אלע עלף סממנים, אבער אויב איז עס אדער אוטסייד פון די צוויי מאל וואס מען האט געדארפט מקטיר זיין די קטורת, אויב האט עס געברענגט א דריטע. לנדבה איז עס קטורת זרה און מ'טאר דאס נישט מקטיר זיין, און אויך זאלסטו אויף דעם מזבח נישט מקטיר זיין קיין שום עולה און קיין שום מנחה, און אויך ונסך לא תסכו עליו מ'זאל נישט גיסן אויף דעם קיין נסכים. אויסער וואס? אויסער וואס מעג מען יא מקטיר זיין וכיפר אהרן על קרנותיו אחת בשנה, איין מאל א יאר מעג אהרן יא מכפר זיין שפריצן בלוט אויף די קרנות פון דעם מזבח, וועלכע מדם חטאת הכיפורים דווקא פון די צוויי חטאות וואס מ'האט געברענגט אום יום כיפור די פר החטאת און די שעיר החטאת, וואס מען האט מקטיר געווען אין יום כיפור כדי צו מכפר זיין על מקדש וקדשיו, ס'הייסט ווען איינער איז אריין געקומען אין בית מקדש טמא'נערהייט אדער ווען איינער האט געגעסן קדשים טמא'נערהייט, איז זענען די צוויי חטאות געקומען מכפר זיין אויף דעם, אחת בשנה איינמאל א יאר יכפר עליו זאל מען אויף די מזבח יא שפריצן בלוט לדורותיכם אויף א שטענדיגע יעדע יאר יום כיפור זאל מען דאס טון, פארוואס עפעס לאז איך דיר נישט מקטיר זיין גארנישט עפעס אנדערש נאר די קטורת צוויי מאל א טאג און נאר פון די צוויי חטאות אין יום כיפור וועגן קודש קדשים הוא להשם, די מזבח איז דעדיקעיטעד און מוקדש נאר צו טון די געוויסע עבודות און נאטינג עלס, זאלסטו מיר האבן א ליכטיגן שבת און א פרייליכן פורים קטן, און נעקסטע וואך גיימיר אונז צונעמען אם ירצה השם, פרשת כי תשא, מ'גייט אויפהייבן דערהייבן אונזערע קעפ. און זיי דו די מזכה את הרבים ווען מוישי הצדיק שיקט ארויס די לינק וואס מ'זאל פאוסטן אויף סטעטוס פאר קומענדיגע וואך, לייג דו עס אויכעט ארויף, זיי מזכה נאך א איד און לאמיר דערהייבן נאך א איד'ס קאפ, און זאלסטו מיר האבן א ליכטיגן ליכטיגן שבת קודש.